משיחת אור י ג ניסן תשמ ג. וואס על דרך זה פארשטאנדיק אויכעט בנוגע צום רבי'ן מהר"ש, אודאי די מעשה בנוגע למעשה בפועל וועגן דעם ענין פון מלכתחילה אריבער, וואס אט דאס דארף מען באווארענען א ענין פון א הנהגה פון עולם התוהו. ווי כמדובר כמה פעמים התורה היא נצחית, וואס דאס גייט אויכעט און זעלבסטפארשטענדליך נאך מערער אויף תורת הקבלה. בשעת ס'רעדט זיך אין קבלה, בפרט נאך אז ס'איז דא א ביאור ארוך אין חסידות אויף דעם, איז דא אן עולם התוהו, דערנאך איז דא א שבירה פון עולם התוהו, דערנאך בויט מען אויף תיקון. און מען זאגט התורה היא נצחית, פרעגט מען אויף דאס די שאלה, וואס וועט זיין מיט אלע לא תעשה'ס לעתיד לבוא? ענטפערט מען אויף דאס, ווארום דעמאלט וועט דאך זיין עליה מחיל אל חיל אין קדושה עצמה, על דרך זה איז דא אין קדושה אויכעט ענין פון תוהו און ענין פון תיקון, וכידוע דער ביישפיל אין דעם, די דוגמא הכי בולטת, מיט עבודת נדב ואביהוא בקרבתם לפני הוי' איז געווען וימותו א געוואלדיגע עליה ווי דער אור החיים הקדוש איז דאס מבאר בארוכה תכלית העליה וואס ביי זיי איז געווען אף על פי כן באווארנט מען גלייך אז דאס איז ניט קיין סדר און ניט קיין דרך אין עבודת האדם לקונו.

איז דא אין קודש און קדושה אויכעט הנהגות פון תוהו בשעת מ'האט מכריז געווען מלכתחילה אריבער, איז כמדובר התורה היא נצחית האבן זיך ארויסגעכאפט אזוינע וואס זיי זענען געווארן אין אן הנהגה פון עולם התוהו, וואס דאס מוז מען האבן וויבאלד אז ס'איז דא אזוינע וואס ווילן ניט טאן אין דער הנהגה מלכתחילה אריבער לויט עולם התיקון. און זיי שטיין פארקוועטשט ניט נאר אין זייערע ד' אמות, נאר פון זייערע ד' אמות גופא איז דער רוב פון די ד' אמות גייט ביי אים אוועק אויף עסן און טרינקען און טון מסחר, דערנאך בלייבט א שטח פון טפח על טפח וכיוצא בזה, וואס דארטן פראוועט ער מלכתחילה אריבער כביכול בנוגע צו ענייני קדושה, וויבאלד אז ס'איז דא אין דעם לעומת זה. האט עס געמוזט ארויסברענגען זאל זיין א הנהגה פון תוהו און לכתחילה אריבער למעלה פון עולם התיקון פון קדושה. וואס איז דערפון ארויס? איז דערפון ארויס דער ענין פון אריבער שלא במדידה והגבלה כלל וכלל, במילא אז ס'קומט צו ענייני קדושה לויפט מען און מ'לייט געלט, שלא בערך כלל ווי ס'שייך זאגן אפילו בדרך נס אז מ'זאל דאס קענען באצאלן. בנוגע לפעול וויבאלד ער האט דאס געטון וכוונתו לטובה וועט דער אייבישטער אים העלפן וועט ער דאס אויכעט באצאלן. מיט א הוספה, במילא וועט זיין תבא עליו ברכה, דערוויילע וועט אוועקגיין א ריבוי געלט, וואס מצד ההנהגה על פי תיקון מיטן מיטן לכתחילה אריבער אין תיקון, וואלט ער דערצו ניט דערגרייכט, וויבאלד ער האט געשפרונגען מלכתחילה אריבער למעלה מכל מדידה והגבלה, איז סוף כל סוף האט ער אויסגעפירט אין דערויף אויכעט. אבער פון מכאן ולהבא דארף ער וויסן זיין מלכתחילה אריבער איז דאס בדיוק בשעת מען זאגט אריבער, נישט דער טייטש אז מען שפרינגט אן הגבלות. אריבער איז דער טייטש ווי דערמאנט פריער מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. ווען ס'וואלט געווען דער דילוג על ההרים אן אן דעם ענין אריבער פון די גבעות וואלט עס געבליבן בשמים ממעל. א דילוג בכלל אן הגבלות, און ווער ווייסט וואו ער וועט אריבער אריינשפרינגען, על אחת כמה וכמה בשעת ס'רעדט זיך וועגן דילוגו של כבודו ובעצמו של הקדוש ברוך הוא, און ווערט דערנאך א פלא וויאזוי איז מען דערנאך געלאנדעט ווי מען זאגט בלשון המדינה, וויאזוי איז ער דערנאך געקומען אין קרב הארץ אויף ארויסנעמען אידן. זיי זענען געווען דא למטה. פארוואס איז דאס געווען? ס'איז געווען אריבער פון די הרים וגבעות. אבער בערך אליהם, בדוגמא ווי ס'רעדט זיך בנוגע סובב כל עלמין, אז דאס איז למעלה ממדידה והגבלה, מדידה והגבלה איז ממלא כל עלמין, דערנאך דארף אבער זיין בכל מאדך למעלה ממדידה והגבלה, דאס איז סובב על כל עלמין. אין חסידות מבואר אז סובב כל עלמין איז האט אויכעט א שייכות צו כל עלמין. סובב פון עולם העשיה איז א זיכערע זאך אז מ'איז מדייק סובב פון עולם העשיה, איז דאס גופא מדגיש אז אין יצירה איז דאס נישט קיין סובב. מאד שלך, און ביי א צווייטן איז דאס אן עבודה פון בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו ווען מ'זאגט דעם לשון סובב כל עלמין, איז מען אויכעט מדגיש בזה ביידע עניינים אז דאס איז סובב, דאס אבער סובב פון עלמין, א זאך וואס אינגאנצן נישטא די מציאות פון עולם, איז נישט שייכות אויף אים זאגן סובב כל עלמין. בשעת מען זאגט אריבער דארף דאס האבן עפעס וואס א שייכות מיט דער זאך אויף וועלכער עס שפרינגט אריבער. נאר וואס דען, ער קען שפרינגען ווי עס שפרינגט א הונדערט יאריגער, הונדערט איין און צוואנציג יאריגער זקן, במילא איז קוים קוים אביסל העכער פון גבעות, דער אייבערשטער האט אים געגעבן מרץ און חיות און הצלחה, מיט די ברכה פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער, שפרינגט ער אריבער מיט כמה מילין, ניט נאר מיט כמה טפחים אדער אמות אדער איין מיל,

שלא בערך ווייניגער, אבער עס האט נאך אלץ אן ערך, ווי דער שמש הולך למעלה, אזוי קומט דאס דערנאך אראפ אין מדידה והגבלה דא למטה אבער בריבוי. וואס דאס אויך איז דער מאמר המוסגר אז ס'דארף זיין דער לכתחילה אריבער, און דאס איז דער צו דורנו. און מען האט אויף דערויף די נתינת כח פון רבי מהרש וואס השנה איז מאה שנה להסתלקות שלו, און וואס י ג ניסן האט זיך אנגעהויבן זיין נשיאות, פונקט אזוי ווי י ג ניסן איז די הילולא פון צמח צדק, איז לויט די רשימות און נתינת כח און די דרישה פון צמח צדק איז דאס דער יום התחלת הנשיאות פון רבי מהרש. וואס ער האט געזאגט אז איך זאג, געזאגט אויף זיך אז ער זאגט, אז מלכתחילה אריבער גיט מען דעם כח ביתר שאת וביתר עז, אנגעהייבנדיג פון י ג תשרי, וואס דעמאלט איז געווען כל עמל אשר עמל כל ימי חייו, ובפרט נאך אז ס'קומט דער טאג פון י ג בניסן, וואס דעמאלט ווערט הונדערט יאר פון זיין, פון זיין הסתלקות. תרמ ג, און דאס איז תשמ ג, און אין דעם הונדערטסטן יאר איז דאס דער טאג וואס ער האט אנגעהויבן די נשיאות, און קדושה אינה זזה ממקומה, איז דאס געווארן אן עלי' אין זיין נשיאות, אן עלי' ווי ס'פאסט פאר די יום הולדת אלס א נשיא, אלס נשיאות. ביום י ג ניסן תשמ ג וואס דערפאר איז כאמור איז דא אין דערויף די ביידע עניינים אז ס'דארף אף על פי כן וויבאלד אז מ'געפינט זיך אין עולם הזה התחתון מוז מען זיך רעכענען מיט דרכי הטבע ער טאר זיך נישט מצמצם זיין לויט די מזומן וואס ער האט ווי נשיא דורנו האט דערציילט בנוגע ווי ער האט זיך עוסק געווען בצרכי ציבור, פארוואס האט ער דאס דערציילט, דורך דערויף האט ער געגעבן כח און א הוראה אזוי מען זאל זיך פירן אויף דעם, און האט געזאגט ער האט זיך נישט געשראקן פאר א חוב, ואדרבה ער האט אלעמאל געהאט א חוב און האט אלעמאל באצאלט. דעם חוב פון היום מחר אדער מחר לאחר זמן, אבער אויכעט מחר און מחר לאחר זמן האט ער געמאכט נייע חובות, נישט באגנוגענען זיך מיטן טאן לויט די מזומן וואס ליגט שוין אין קעשענע, שלא כדעת הטועים בזה, און טענה'ן אז דווקא דעמאלט וועט מען האבן מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, זאגן די רביים נשיאים נישט אזוי. ביז וואנעט אזוי זאגט נשיא דורנו דער רבי דער שווער, וויל מען האבן די אמת'ע מנוחת הנפש איז דאס פארבונדן דערמיט אז מען איז ממלא עביד עבידתיה ווי נשיא דורנו האט אנגעוויזן, און נשיא דורנו האט אנגעוויזן וואס איז עביד עבידתיה אז מען איז זיך עוסק אין הרבצת התורה, הפצת היהדות, הפצת המעיינות וכו' דארף זיין א חי.

אינגאנצן נישט שייך צו הנהגת העולם, איז נישט דאס זאגט דער רבי מהרש, נישט דאס איז דער סדר פון תורה, און אף על פי א זאך וואס האט זיך שוין אויפגעטאן כאמור, איז אדרבה תבוא עליו ברכה, וואס ער האט געכאפט חטוף ואכיל, חטוף ושתי וכו'. אבער אף על פי כן מכאן ולהבא דארף מען האבן לכתחילה אריבער, אבער אריבער בערך צו הנהגת העולם, העכער פון הרים וגבעות שבעולם, אבער אף על פי כן אין הנהגת העולם.